בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף כ"ה, מ'הייבט אן דף כ"ד עמוד ב זעקס שורות פון אונטן, במה מפייסין, זאגט די הייליגע גמרא, במה מפייסין, וואס פלעגן די כהנים גיין אנגעטון בשעת וואס מ'האט געמאכט דעם פייס, איז אזוי, ברענגט די גמרא א מחלוקת, ר' נחמן אמר בבגדי חול, ר' נחמן זאגט אז די פייס איז געווען בשעת די כהנים זענען געווען אנגעטון בבגדי חול, און שפעטער דער וואס האט געוואנען די פייס האט אנגעטון בגדי קודש, ר' ששת אמר בבגדי קודש, ר' ששת זאגט אז מ'איז געווען אנגעטון מיט בגדי קודש. ברענגט יעצט די גמרא ביידע טעמים, רב נחמן אמר בבגדי חול, ווייל דאי אמרת בבגדי קודש, איכא בעלי זרועות דחמסי ועבדי, וואס טייטש רב נחמן האלט אז טאמער די כהנים וואלטן געטראגן בגדי קודש בשעת'ן פייס, איז דא א חשש אז א שטארקע כהן, א בעל כח, וואס האט נישט מורא פון קיינעם, ער האט נישט געווינען דעם גורל, ער גייט דאך שוין בגדי קודש, ער וועט זיך נישט צומאכן מיט ווער האט יא געוואנען ווער האט נישט געוואנען, ער וועט גראד ארויפלויפן אויפן מזבח מאכן תרומת הדשן, און מחמת די חשש, זאגט ר' נחמן האט מען געמאכט די פייס טאקע ווען אלע זענען געגאנגען אנגעטון בגדי חול, אזוי קיינער זאל נישט קענען לויפן כאפן תרומת הדשן, און נאר דער וואס האט געוואנען ער האט אנגעטון בגדי קודש, ר' ששת אמר בבגדי קודש פארוואס וואס איז זיין טעם? ווייל דאי אמרת בבגדי חול, איז אגב חביבותיה מיקרי ועבדי, ס'טייטש איז דא א חשש טאמער די כהנים וועלן אלע גיין אנגעטון בגדי חול, איז דער כהן וואס האט יא געוואנען, ער וועט אזוי מין ליב האבן די מצוה מחמת חביבות המצוה, עט ער גיין אזוי מיט די בגדי חול און מאכן תרומת הדשן. וואס דאס טאר מען דאך אוודאי נישט טון, און במילא פאר דעם האט מען קודם זיך איבערגעטון צו בגדי קודש נאר נאכדעם געמאכט די פייס לויט רב ששת. זאגט די גמרא, אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט מנא אמינא לה, ווי האב איך א ראיה ברענגען אז מען איז טאקע געגאנגען מיט בגדי חול בשעת מען האט געמאכט די פייס, דתנן, ער ברענגט א ראיה פון א משנה אין תמיד, די משנה זאגט דארט, מסרון לחזנין, ס'טייטש ווען מ'ענדיגט די פייס געבט מען איבער די כהנים צו געוויסע שמשים וואס איז געווען דארט אין בית המקדש, והיו מפשיטין אותן את בגדיהן, און מ'האט זיי אויסגעטון זייער בגדים, ולא היו מניחין עליהן אלא מכנסיהן בלבד, וואס טייטש מ'האט זיי נישט אויסגעטון אינגאנצן נאקעט נאר מ'האט זיי געלאזט מיט די הויזן אנגעטון, און מילא זאגט ר' נחמן מאי לאו באותן שזכו לפייס, לכאורה רעדט מען דא פון די כהנים וואס האבן זוכה געווען אינעם פייס, און מילא פשט אזוי, אלע כהנים פונעם פייס זענען געווען אנגעטון בגדי חול, דער כהן וואס האט זוכה געווען איז געגאנגען צו די שמשים, מען האט אים אויסגעטון די בגדי חול, די הויזן האט מען אים געלאזט אנגעטון, און שפעטער האט מען אים אנגעטון די בגדי קודש. אבער, זאגט ר' נחמן, טאמער מען לערנט ווי רב ששת, איז וואס פשט פון דעם? לויט רב ששת, זענען דאך שוין אלע כהנים געגאנגען מיט בגדי קודש, און וואס האבן זיי בכלל געדארפט אויסטון? נאר אוודאי איז א ראיה צו ר' נחמן. זאגט די גמרא אבער, אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת לא, באותן שלא זכו לפייס. רב ששת קען ענטפערן, אז דא רעדט מען פון די כהנים וואס האבן נישט זוכה געווען, ס'טייטש אזוי, אלע כהנים זענען געגאנגען אנגעטון בגדי קודש בשעת'ן פייס, שפעטער, אלע כהנים וואס האבן נישט זוכה געווען די פייס, האבן זיך צוריק אנגעטון בגדי חול, און דאס שטייט דא אז מ'איז געגאנגען צו די שמשים, און די שמשים האבן זיי אויסגעטון די בגדי קודש חוץ די מכנסיים, און מ'האט זיי טאקע אנגעטון בגדי חול. זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, ס'איז אויך דא א ראיה אז די משנה גייט כשיטת רב ששת אזוי ווי מ'האט יעצט מפרש געווען, פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך באותן שזכו לפייס, טאמער דו'סט וועלן זאגן אזוי ווי ר' נחמן האט געזאגט פשט דא אז דא רעדט מען פון די כהן וואס האט זוכה געווען אינעם פייס און ער גייט צו די שמשים מען זאל אים אויסטוהן די בגדי חול מען לאט אים מיט די הויזן אנגעטוהן, אויב אזוי שטימט נישט, וואס טייטש לא היו מניחין עליהן אלא מכנסיים בלבד? והא תניא, מ'האבן דאך געלערנט אין א ברייתא מנין שלא יהא דבר קודם למכנסיים, תלמוד לומר מכנסי בד יהיו על בשרו, ס'טייטש אונז האבן שוין געהאט די לימוד אז די ערשטע בגד וואס מען דארף אנטוהן פארן כהן דאס איז די מכנסיים, די מכנסיים של קודש, און ממילא, זאגט די גמרא לויט ר' נחמן, וויאזוי וועט שטימען דא די משנה, ס'טייטש מ'נעמט דעם כהן, דער כהן גייט אנגעטון בגדי חול, מ'טוט אים אויס אינגאנצן, חוץ פון די מכנסיים, ס'טייטש זיינע וואכנדיגע מכנסיים לאזט מען אנגעטון, יעצט, אויב אזוי קומט אויס וואס טוט מען ווייטער, מ'טוט אים יעצט אן די בגדי קודש, און נאכדעם וואס ער גייט אין בגדי קודש, טוט ער זיך אן די מכנסיים של קודש, אבער דאס קען דאך נישט זיין, ווייל די מכנסיים של קודש דארף זיין די ערשטע זאך וואס מען טוט אן, און במילא איז אוודאי א ראיה צו רב ששת אז דא רעדט מען פון די כהנים וואס האבן נישט זוכה געווען אין פייס און זענען טאקע געגאנגען מיט בגדי קודש, מען האט זיי אויסגעטון אלע בגדי קודש חוץ פון די מכנסיים, זיי האבן זיך אנגעטון די בגדי חול, און שפעטער האבן זיך איבערגעטון די הויזן. זאגט די גמרא ואידך, וויאזוי וועט ר' נחמן פארענטפערן די משנה לשיטתו? זאגט די גמרא ר' נחמן קען ענטפערן הא לא קשיא, עד שעודן עליהם בגדי חול, מלבישין אותן מכנסי קודש, ס'טייטש אוודאי איז יעדער געגאנגען בגדי חול, און דער כהן וואס האט זוכה געווען אין פייס קודם האט ער זיך איבערגעטון די הויזן, און אנגעטון בגדי קודש, דאס זאל טאקע זיין די ערשטע בגד וואס ער טוט אן, און אויף דעם נאכדעם זאגט די משנה, אז והיו מפשיטין אותן בגדי חול, ולא מניחין אלא מכנסיים בלבד, אז מ'האט זיי אויסגעטון די בגדי חול, די הויזן איז געבליבן אויף זיי, פארוואס ווייל די הויזן איז שוין געווען בגדי קודש, און די רעשט פון די בגדי קודש האט מען זיי ערשט יעצט אנגעטון. זאגט די גמרא יעצט, אמר רב ששת, זאגט רב ששת מנא אמינא לה ברענגט נאך א ראיה צו זיך אז די כהנים זענען שוין געגאנגען אנגעטון די בגדי קודש בשעת'ן פייס, דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה היתה, די לשכת הגזית איז געווען א הויעכע בנין א הויעכע שטוב, און פייס במזרחה, די פייס איז געשען אין די מזרח זייט פון די לשכת הגזית, וזקן יושב במערבה, און א זקן פון די סנהדרין איז געזעצן אויפן מערב זייט פון לשכת הגזית, אויפצופאסן אז מען פירט זיך טאקע ווי סדארף בשעת'ן פייס אז די פייס פירט זיך כשורה, והכהנים מוקפין ועומדין כמין בכוליאר, די כהנים שטייען אין א רינגל, אזוי ווי א געוויסע בכוליאר דאס איז אזא תכשיט וואס פרויען פלעגן גיין, דאס טייטש מען שטייט אין א רינגל אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט, והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם, די ממונה וואס מאכט דעם פייס טוט אויס די מצנפת פון איינער פון די כהנים וואס שטייען דארט אינעם רינגל, ויודעין שממנו פייס מתחיל, אזוי ווייסט מען ווי מען האט אנגעהויבן, דאס טייטש מען האט דאך שוין געשמועסט אז מען זאגט א נאמבער און מען הייבט אן ציילן ארום און ארום, און מען הייבט דאך אן פון איינעם ווי ווייסט מען וועם מען האט אנגעהויבן? פון דער וואס מען האט אויסגעטון זיין מצנפת, און במילא זאגט רב ששת ואי סלקא דעתך בבגדי חול, מצנפת בבגדי חול מי איכא? ביי בגדי חול איז דען דא א מצנפת? מצנפת איז דאך איינער פון די בגדי קודש. ענטפערט אבער די גמרא ניין, ס'מוז נישט זיין. ר' נחמן קען זאגן אין, כדתני ר' יהודה ואיתימא ר' שמואל בר יהודה, כהן שעשתה לו אמו כתונת, עובד בה עבודת יחיד, מ'וועט זען אין די המשך דף ל"ה ווערט דארט געברענגט אז די מאמעס פון געוויסע כהנים האבן זיי געמאכט, על הכתונת, ס'טייטש די מאמעס, רשי ברענגט דא, האבן זיי געמאכט בגדים כעין די בגדי כהונה, כדי צו ווייזן ווי רייך זיי זענען, און ווי שיין די בגדים זענען, און ווי שטארק זיי זענען מדקדק במצוות, און די כהנים וואס די מאמעס האבן זיי געמאכט אזעלכע בגדים, האבן געמעגט טון א געוויסע עבודות אין בית מקדש מיט די בגדים, אבער על כל פנים, זעהן מיר אז ס'איז יא געווען כהנים וואס זענען געגאנגען מיט א מצנפת וואס די מצנפת איז געווען בגדי חול, זייער מאמע האט זיי דאס געמאכט, און במילא איז נישט קיין ראיה אז מ'איז שוין טאקע געגאנגען מיט די בגדי קודש. זאגט יעצט די גמרא. פון די ברייתא וואס מען האט יעצט געברענגט אז די גורל איז געווען אויפן מזרח זייט און זקן יושב במערבה, זאגט די גמרא אמר אביי שמע מינה, פון די ברייתא איז א ראיה אז לשכת הגזית חציה בקודש וחציה בחול, קודם כל איז א ראיה אז לשכת הגזית איז געווען האלב אין די שטח פון בית המקדש אין די שטח פון עזרה און האלב איז געווען אינדרויסן, און שמע מינה נאך א ראיה דא אז שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח בחול, אז ס'איז געווען צוויי טויערן אריינצוגיין אין לשכת הגזית, איינס פון די זייט פון קודש, און איינס פון די זייט פון חול, און ער איז מוכיח דא זיין ראיה, ווייל דאי סלקא דעתך כולה בקודש, טאמער דו האלטסט אז די גאנץ לשכת הגזית איז געווען אין שטח פונעם עזרה, אויב אזוי זקן יושב במערבה, קען דען זיין אז ס'איז געזעצן איינער פון די זקני הסנהדרין אינעם מערב זייט פון דעם צימער, והא אמר מר, אונז האמיר דאך געלערנט אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, אז נאר מלכי בית דוד מעגן זיצן אין די עזרה, רשי ברענגט דא די פסוק, שטייט אין פסוק ויבא המלך דוד וישב לפני ה', אז נאר מלכי בית דוד זיצן דארט, און ממילא די זקן הסנהדרין האט נישט געקענט דארט זיצן, ווייטער ואי סלקא דעתך כולה בחול, טאמער דו'סט מיר זאגן אז אין הכי נמי, קען זיין די גאנצע צימער איז געווען בחול, ס'איז נישט געווען אין דעם עזרה, אויב אזוי, פייס במזרחה, און ווי שטימט דאס אז מ'האט בכלל געמאכט א פייס אינעם לשכת הגזית, והא בעינן בבית אלוקים נהלך ברגש וליכא, ס'טייטש, ס'דארף דאך זיין בבית אלוקים נהלך ברגש מ'האט נעכטן געזען אז פארוואס האט מען געמאכט אפאר פייסות, כדי ס'זאל זיך טון א געטועכץ דארט אינעם עזרה, איז על כל פנים זעט מען ס'דארף געשען אינעם עזרה, אלא לאו שמע מינה איז געדרינגען פון דעם, חציה בקודש וחציה בחול, אז האלב פון לשכת הגזית איז געווען אין קודש, און אין די חלק וואס איז געווען בקודש, די חלק וואס איז געווען אינעם עזרה, דארט האט מען געמאכט דעם פייס צו מקיים זיין בבית אלקים נלך ברגש, און די אנדערע חלק, די מערב חלק, דאס איז געווען בחול, אינדרויסן פונעם עזרה, און דארט איז געזעצן די זקן הסנהדרין אויפצופאסן אויף דעם פייס. זאגט יעצט די גמרא, וואס איז די ראיה אז ס'איז געווען צוויי טויערן דארט? ווייל ואי סלקא דעתך פתח אחד יש לה, ופתוח לקודש, טאמער זיי זאגן ס'איז נאר געווען דארט איין טויער, און די טויער איז געווען אפן צום עזרה, אויב אזוי שטימט ווייטער נישט זקן יושב במערבה, והא תנן מ'האט דאך געלערנט אין א משנה, הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש, אז אפילו א לשכה וואס איז געבויט אינדרויסן פון די עזרה טאמער ס'איז נאר דא איין טיר צום עזרה, הייסט עס כאילו ס'איז א חלק פונעם עזרה טאר מען ווייטער נישט זיצן דארט, ווייטער ואי סלקא דעתך פתוח לחול, טאמער זיי זאגן ס'איז נאר דא א טיר אויף אינדרויסן, אויב אזוי פייס במזרחה קען מען ווייטער נישט מאכן די פייס דארט, ווייל והא תנן מ'האט געלערנט אין א משנה, בנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול, אז טאמער ס'איז נאר דא איין טויער צו חול, צו אינדרויסן, איז האט די גאנצע צימער א דין פון חול, אלא לאו שמע מינה, שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח לחול, איז טאקע א ראיה ס'איז געווען צוויי טויערן, ס'טייטש א חלק פונעם לשכת הגזית איז געווען אינדרויסן און א חלק אינעווייניג, און זעלבע זאך ס'איז געווען צוויי טויערן, און פאר דעם טאקע האט האלב די צימער געהאט א דין פונעם עזרה, וואס דארט איז געווען די פייס, און האלב די צימער האט נישט געהאט א קדושת עזרה, וואס דארט איז די זקן הסנהדרין געזיצן, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הפיוס השני, די צווייטע פיוס, און האבן זיך געזעהן עס איז געווען פיר פיוס'ס, און מען האט שוין געשמועסט ס'איז א מחלוקת ראשונים צו דא רעדט מען פון יום כיפור צו א גאנץ יאר, אבער על כל פנים דאס איז זיכער אז א גאנץ יאר געווען א צווייטע פיוס, איז די צווייטע פיוס איז געווען א צווייטע הגרלה וואס מען האט געמאכט א גורל אויף אסאך עבודות, און דרייצן כהנים האבן זוכה געווען אינעם צווייטן פיוס, און וואס זענען געווען די דרייצן זאכן? איז אזוי, די ערשטע איז מי שוחט, ווער גייט שעכטן דעם קרבן תמיד, אפילו טאקע שחיטה כשרה בזר, אבער די כהנים האבן עס געוואלט טון, און ס'דא וואס זאגן אז לכתחילה האט עס א כהן געדארפט טון, מילא דאס איז געווען די ערשטע כהן וואס האט זוכה געווען האט זוכה געווען די שחיטה, די צווייטע איז מי זורק ווער גייט שפריצן די בלוט אויפן מזבח, די דריטע איז מי מדשן מזבח הפנימי ווער גייט אראפנעמען די אש פונעם מזבח הפנימי, די פערדע איז ומי מדשן את המנורה ווער גייט אויסליידיגן און אויסרייניגן די מנורה, ס'טייטש מ'דארף דאך ארויסנעמען די אש וואס ס'האט זיך אויסגעברענט דארט די קנויט אין די מנורה, דאס איז דער פערדע כהן זוכה געווען. יעצט העמער זעהן, ומי מעלה אברים לכבש, ווער גייט ארויפטראגן די אברים אויפן כבש גיימער דא זעהן ניין אברים פונעם קרבן תמיד וואס מ'האט ארויפגעטראגן אויפן כבש און מ'גייט דא זעהן דעם סדר פון די ניין אברים וואס דאס איז אויך געווען ניין כהנים האבן דא זוכה געווען ארויפצוטראגן די אברים ביז צום כבש, באלד העמער זעהן המשך המשניות. אז פונעם כבש ארויפלייגן אויפן מזבח האט א צווייטע כהן געטון, דא האט מען נאר גענומען די אברים פונעם תמיד און ארויפגעלייגט אויפן כבש, איז אזוי, די ערשטע פון די ניין איז הראש והרגל, די ערשטע כהן האט גענומען די ראש די קאפ פון די בהמה, און אויך די רגל איינע פון די אונטערשטע פיס, די צווייטע כהן האט גענומען ושתי הידיים די צוויי פאדערשטע הענט ס'טייטש די צוויי פאדערשטע פיס פון די בהמה, די דריטע כהן האט גענומען העוקץ והרגל, די אונטערשטע חלק פון די בהמה, און די אנדערע פיס וואס איז איבערגעבליבן וואס איז מחובר דערצו, די פערדע כהן האט גענומען, והחזה והגרה, די חזה דאס איז די חלק וואס זעט די ערד, וואס טייטש די בריסט פון די בהמה, און די גרה דאס איז די האלז, וואס רש"י זאגט, צו די גרה איז געווען מחובר די קנה, די לעבער, די הארץ, אלעס איז געווען א חלק פון דעם גרה. ווייטער די נעקסטע כהן, די פיפטע כהן, האט גענומען ושתי הדפנות, די צוויי זייטן פון די בהמה, וואס מיט דעם ווערט מחובר די ביינער, דאס איז געווען דער פיפטער כהן, דער זעקסטער כהן האט גענומען והקרביים, די קישקעס די געדערים פון די בהמה, דער זיבעטער כהן האט גענומען והסולת, דאס איז די מנחה וואס איז געקומען יעדן טאג מיטן תמיד, דער אכטער כהן האט גענומען והחביתן, די מנחת חביתן פונעם כהן גדול, וואס יעדן טאג האט דער כהן גדול געדארפט ברענגען א מנחת חביתן, מ'האט עס צעטיילט האלב אינדערפרי האלב נאכמיטאג, איז דער כהן גדול האט עס טאקע געדארפט ברענגען, עס איז געקומען פון זיין געלט, אבער סתם א כהן האט זוכה געווען דאס מקריב צו זיין, ס'טייטש נישט דער כהן גדול אליין האט עס געדארפט מקריב זיין. און דער ניינטער כהן איז והיין, ער האט געברענגט די וויין פון די נסכים וואס איז געקומען מיטן תמיד, דאס האט דער ניינטער כהן זוכה געווען, קומט אויס, שלשה עשר כהנים זכו בו, אז דרייצן כהנים האבן דא זוכה געווען אין עפעס. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע, זאגט יעצט די משנה, ס'איז דא דא א צווייטע תנא וואס קריגט זיך אויף די סדר דא מיטן תנא קמא, דער תנא קמא האט דא אויסגערעכנט די סדר פון די אברים, די ערשטע איז הראש והרגל, די צווייטע איז שתי הידיים, העוקץ, הרגל, החזה, הגרה, איז בן עזאי קריגט זיך, און מען אזוי זאגט דרך הילוכו היה קרב, וואס טייטש אז מען האט עס ארויפגעטראגן אויף די סדר פון די בהמה אליין, מען האט אנגעהויבן ביי די קאפ און געענדיגט אזוי מיטן עוקץ והרגל, מען האט געענדיגט ביי די פיס, עמיר זעהן די גמרא וועט אויסרעכענען פונקט די סדר פון בן עזאי, זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, כשהן מפייסין, לעבודה אחת מפייסין? או דילמא לכל עבודה ועבודה הן מפייסין, וואס טייטש אזוי, מען קען דא זאגן אז די פייס איז געגאנגען אויף צוויי אופנים, איין אופן קען מען זאגן, אז מען האט געמאכט א רינגל פון כהנים ארום און ארום, דער כהן וואס האט געמאכט די פייס האט זיך געגעבן א רוף אן עפעס א נאמבער, לאמיר זאגן ער האט געזאגט זעכציק, און ער האט אנגעהויבן ציילן פון די כהן וואס מ'האט אים אויסגעטון די מצנפת, מען האט אנגעהויבן ציילן אזוי אויף רעכטס, איינס צוויי דריי פיר ביז מ'איז אנגעקומען צו זעכציק, און דער כהן וואס איז דער זעכציקסטע ער איז זוכה אין די שחיטה, און שפעטער דער וואס איז לעבן אים איז זוכה אין די זריקה, דער וואס איז איינס לעבן אים איז זוכה אין דישון מזבח הפנימי, דער וואס איז איינס לעבן אים איז זוכה אין דישון המנורה, און אזוי ווייטער דרייצן כהנים אין א שורה. די אלע זענען זוכה אין די קומענדיגע דרײַצן עבודות? אדער קען מען זאגן ניין, די כהן וואס מאכט די גורל געט זיך א רוף אן עפעס א נאמבער, ער הייבט אן ציילן, די זעכציגסטע כהן, ער איז זוכה זיין די שחיטה, נאכדעם זאגט ער א נייע נאמבער, און הייבט ווייטער אן ציילן, און אזוי ווייטער, אלע עבודות טייטש דרײַצן קליינע הגרלה'לעך איז געווען דארט, דאס איז די שאלה דא. זאגט די גמרא, די גמרא וויל ברענגען א ראיה, תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען פון א משנה, אין די פריערדיגע משנה האמער געזען, ארבע פייסות היו שם, ס'איז געווען פיר פייסות אין בית המקדש, מילא זאגט די גמרא ואי סלקא דעתך לכל עבודה הן מפייסין, טובא הוו, טאמער דו זאגסט מיר אז אויף יעדע עבודה איז געווען א באזונדערע גורל, אויב אזוי איז נישט נאר געווען פיר פייסות איז געווען גאר אסאך פייסות, ווייל אונזער משנה אליין שטייט דרײַצן פייסות, נאר אוודאי איז א ראיה אז ס'געווען איין פייס, און דער זעכציגסטער כהן צו דער זיבעציגסטער וואסער נאמבער מ'האט נאר געזאגט, פון יענע כהן און ווייטער איז דרײַצן כהנים אין א שורה האבן אלע זוכה געווען. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, אמר ר' נחמן בר יצחק הכי קאמר, ארבע פעמים נכנסין להפיס, ולכל חדא וחדא היו בה טובא פייסות, קען זיין פיר מאל א טאג האט מען זיך צוזאמגענומען אויף די גורלות, אבער שפעטער למשל ביי די גורל די צווייטע פייס איז געווען דרײַצן עבודות האט מען טאקע צוטיילט און מ'האט געמאכט דרײַצן באזונדערע גורלות זאגט די גמרא די גמרא פרובירט ברענגען נאך א ראיה תא שמע פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט די דריטע פייס עמיר זעהן אז די דריטע פייס איז געווען אויף די קטורת איז דארט שטייט לא היה פייס למחתה ס'טייטש קטורת איז געגאנגען אז איין כהן האט אריינגעטראגן די קטורת אליין אינעם היכל און ער האט עס מקטיר געווען אויפן מזבח דארט אויפן מזבח הפנימי אבער מ'האט געדארפט אויך האבן קוילן די קוילן איז געקומען פון מזבח החיצון איז געווען א צווייטער כהן וואס ער האט גענומען קוילן מיט א שאוועל פון מזבח החיצון, און ער איז געגאנגען מיטן ערשטן כהן און ער האט עס אריינגעטראגן אינעם היכל, ער האט עס קודם אראפגעלייגט אויפן מזבח הפנימי, און שפעטער די אנדערע כהן האט אויף דעם געלייגט די קטורת. יעצט זאגט דארט ר' יהודה אז עס איז נישט געווען א באזונדערע הגרלה אויף די מחתה, אויף דער צווייטער כהן, אלא כהן שזכה בקטורת, אומר לזה שעמו, זכה עמי במחתה, טייטש דער כהן וואס האט זוכה געווען די קטורת זאגט פאר דער כהן אויף זיין רעכטע זייט, דו זאלסט זוכה זיין מיט מיר צוזאמען אינעם מחתה. על כל פנים, איז לכאורה א ראיה פון דא אז מען מאכט נישט באזונדערע פייסות באזונדערע גורלות אויף יעדע עבודה און עבודה, נאר וואס דען אזוי ווי מען זעט דארט אז דער כהן וואס האט זוכה געווען די קטורת איז דער כהן לעבן אים האט זוכה געווען די מחתה, די זעלבע זאך דא, די דרייצן עבודות איז געגאנגען א שורה, די ערשטע כהן האט זוכה געווען די שחיטה און שפעטער די כהן לעבן אים האט זוכה געווען די נעקסטע עבודה און אזוי ווייטער, זאגט די גמרא אבער ניין ס'איז נישט קיין ראיה, שאני מחתה וקטורת דחדא עבודה היא, דארט איז עס טאקע איין עבודה, ביידע איז די זעלבע עבודה פון הקטרת הקטורת, אבער קען זיין ביים צווייטן פייס וואס דאס איז דרײַצן באזונדערע עבודות, קען זיין מ'האט טאקע געמאכט דרײַצן באזונדערע גורלות, איז זאגט די גמרא יעצט איכא דאמרי איז דא א צווייטע לשון, וואס די צווייטע לשון פרובירט ברענגען א ראיה פון די זעלבע ברייתא נאר פארקערט, אז דווקא מחתה וקטורת דחדא עבודה, דארט טאקע האט מען געמאכט נאר איין גורל, אבל שאר עבודות בעי פייס קען זיין פון דא איז א ראיה אז ביי די אנדערע עבודות דארף מען יא מאכן באזונדערע פייסות, טייטש ביי די דרייצן עבודות מאכט מען דרייצן באזונדערע גורלות, זאגט די גמרא אבער ניין דאס איז אויך נישט קיין ראיה, מחתה איצטריך ליה, וואס טייטש קען זיין אוואדע סיי די ברייתא פון מחתה און סיי ביי אונזער משנה איז אלעס געווען איין גורל און ס'איז געגאנגען כשורה, נאר וואס איז די חידוש פארוואס דארף מען זאגן במיוחד ביי די מחתה אז ס'איז נאר געווען איין גורל, ווייל דארט סלקא דעתך אמינא דארט וואלט איך געקענט מיינען אז הואיל ולא שכיחא ומעתרא, סיי קטורת איז נישט שכיח, מען מאכט עס נאר צוויי מאל א טאג, מען קען נישט ברענגען קטורת בנדבה, אנדערע קרבנות קומט דאך א גאנץ טאג בנדבה, און סיי עס מאכט רייך, ווי מען וועט זען, מען האט שוין געזען, מען וועט זען אין די המשך הגמרא, אז קטורת איז א סגולה אויף עשירות, און ממילא אפשר דא, נתקין לה פייס בפני עצמה, דארט וואלט געווען א הוה אמינא אז אפילו בדרך כלל מאכט מען נאר איין גורל, דא זאל מען מאכן א באזונדערע גורל פאר די מחתה, און א באזונדערע גורל פאר די קטורת. קא משמע לן אז נישט, ממילא האבן מיר ווייטער נישט קיין ראיה. אבער זאגט די גמרא תא שמע, די גמרא פירט אויס מיט א ראיה פון א ברייתא, א קלארע ראיה פון א ברייתא, דתני רבי חייא, לא לכל עבודה ועבודה מפייסין, מען מאכט נישט א באזונדערע פייס פאר יעדע עבודה באזונדער, אלא כהן שזכה בתמיד, דער ערשטער כהן וואס האט זוכה געווען די שחיטת התמיד, ער האט זוכה געווען, און שפעטער שנים עשר אחיו הכהנים נמשכים עמו, די צוועלף כהנים וואס שטייען לעבן אים, גייט עס אויך כשורה, יעדעס איינס האט זוכה געווען די נעקסטע עבודה. שמע מינה, פון די ברייתא איז טאקע א ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה פייס השני וכו', פרעגט די גמרא איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, מי מקבל? וואס טייטש אין די משנה האבן מיר געזען אז איינער פון די גורלות האט זוכה געווען דער וואס גייט שעכטן די תמיד, און דער נעקסטער רעכנט אויס די משנה דער וואס גייט שפריצן די בלוט, אבער צווישן די שחיטה און די שפריצן איז אויך געווען איינער האט געדארפט מקבל זיין די בלוט, קבלת הדם איז אויך עבודה. איז ווער מאכט דאס? שוחט מקבל? דאי אמרת זורק מקבל, אגב חביבותיה, לא מקבל ליה לכוליה דם. ס'טייטש, ס'דא א צד צו זאגן, אז דער שוחט, דער וואס האט זוכה געווען צו שעכטן די תמיד, ער אליין האט מקבל געווען די בלוט. פארוואס? ווייל טאמער מ'עט זאגן אז דער זורק, דער וואס שפריצט די בלוט ער איז מקבל, איז דא א חשש, אז היות וואס ער האט אזוי ליב די מצוה פון זריקה, ער לויפט שוין מאכן די זריקה, וועט ער נישט ווארטן צו מקבל זיין די גאנצע בלוט, נאר ער'ט שפריצן פאר ער האט די גאנצע בלוט, ווי רשי ברענגט שטייט אין פסוק ואת כל דם הפר ישפוך אז מען דארף מקבל זיין לכתחילה די גאנצע בלוט, איז במילא כדי ס'זאל נישט געשען די פראבלעם זאגט מען אז דער וואס שעכט ער זאל מקבל זיין, שפעטער נאך ער האט מקבל געווען די גאנצע בלוט, געבט ער עס צום זורק און דער זורק גייט און שפריצט עס, או דילמא, אדער אפשר ניין? זורק מקבל? דאי אמרת שוחט מקבל, זימנין דשחיט זר. ס'טייטש אונז ווייס מען דאך אז שחיטה כשרה בזר. רשי ברענגט דא די לימוד, ווייל שטייט אין פסוק ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח, זעהן מיר אז פון קבלת הדם און ווייטער, דארט איז די מצוה אויף אהרן, אבער די שחיטה מעג א זר אויך טון, איז על כל פנים טאמער א זר קען מאכן שחיטה, עט דאך זיין א פראבלעם טאמער מ'עט זאגן אז די שוחט איז מקבל, טאמער א זר עט שעכטן עט ער דאך נישט קענען מקבל זיין מ'עט זיך צומישן, ממילא אפשר פארקערט די זורק זאל מקבל זיין. זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט א ראיה, תא שמע, א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור, ס'טייטש די כיור האט געהאט צוויי קראנען, און בן קטין האט צוגעלייגט זאל זיין דארט צוועלף קראנען, פארוואס? כדי שיהיו שנים עשר אחיו הכהנים העסוקים בתמיד מקדשין ידיים ורגליים בבת אחת, אז די צוועלף כהנים וואס זענען עוסק אינעם תמיד, זאלן קענען מאכן קידוש ידיים ורגליים צוזאמען. יעצט לכאורה ביי אונזער משנה האבן מיר געזען אז דרייצן כהנים האבן זוכה געווען אין די עבודות פונעם תמיד, נישט צוועלף. נאר וואס דען? דער ערשטער כהן דער שוחט, אונז ווייס מיר דאך שחיטה כשרה בזר, און אז שחיטה כשרה בזר א זר דארף דאך נישט מאכן קידוש ידיים ורגליים, ממילא אפילו אז א כהן שעכט דארף ער אויך נישט מאכן קידוש ידיים ורגליים, קומט אויס נאר צוועלף כהנים האבן געדארפט מאכן קידוש ידיים ורגליים, און פארדעם האט מען טאקע געמאכט צוועלף קראנען אינעם כיור. און ממילא פירט די גמרא אויס די ראיה, ואי סלקא דעתך שוחט מקבל, תליסר הוי, טאמער דו זאגסט מיר אבער אז דער שוחט מאכט אויך קבלת הדם, אויף קבלת הדם דארף מען דאך יא מאכן קידוש ידיים ורגליים, וואלט מען געדארפט האבן דרייצן קראנען, אלא לאו שמע מינה, זורק מקבל, איז א ראיה פון דעם אז דער שוחט מאכט טאקע נישט קבלת הדם, דארף ער טאקע נישט מאכן קידוש ידיים ורגליים, נאר וואס דען דער זורק איז מקבל, און מען האט טאקע צוועלף כהנים וואס מאכן קידוש ידיים ורגליים, שמע מינה איז טאקע א ראיה פון דעם. פירט די גמרא אויס, אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי אף אנן נמי תנינא, ס'אויך א ראיה פון א משנה אויף דעם, שטייט קלאר אין די משנה, די משנה זאגט אין תמיד, שחט השוחט וקיבל המקבל, ובא לו לזרוק, אז ס'איז געווען איין כהן וואס האט גע'שחט'ן, און א באזונדערע כהן וואס האט מקבל געווען, שמע מינה איז טאקע א ראיה פון דעם, אז דער מקבל איז נישט דער שוחט, נאר פארקערט דער וואס שפריצט די בלוט, ער איז מקבל די בלוט אויך. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, אמר בן עזאי לפני ר' עקיבא, דרך הילוכו היה קרב, אז ווי אזוי האט מען געטראגן די אייברים דרך הילוכו אזוי ווי די סדר פון די בהמה פון די קאפ ביז די וויידל, זאגט יעצט די גמרא וואס איז די סדר, תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כיצד דרך הילוכו, איז די סדר אזוי, די ערשטע איז ראש ורגל, קודם קומט די קאפ מיט די פיס, מ'וועט באלד זען די גמרא אז לויט אלע מאן דאמרים אונז וועלן זען דא פיר שיטות מיט שפעטער א פיפטע שיטה די שיטה פון אונזער תנא קמא, אבער אלע שיטות זענען מסכים אז די ערשטע זאך וואס מען לייגט אויף מזבח איז די ראש ורגל, מען וועט זען באלד די טעם דערפון. יעצט נאכדעם אויף ווייטער קריגט מען זיך, על כל פנים בן עזאי האלט ס'איז געווען דרך הילוכו, און וואס איז געווען די דרך הילוכו איז החזה והגרה, טייטש נאך די קאפ מיט די פיס קומט די חזה וגרה די בריסטן מיט די האלדז, שפעטער איז שתי ידיים די הענט, שפעטער שתי דפנות די זייטן, און די לעצטע איז עוקץ ורגל די אונטערשטע חלק. רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך, און ער זאגט דרך הפשטו היה קרב, אז מען האט עס ארויפגעטראגן אויף די סדר פון די הפשט, וויאזוי האט מען מפשיט געווען די בהמה, פון אונטן אויף ארויף, טייטש פונקט פארקערט ווי בן עזאי, ממילא כיצד דרך הפשטו, קודם איז ראש ורגל דאס איז יעדער מסכים, און נאכדעם איז העוקץ ורגל די אונטערשטע חלק, נאכדעם שתי דפנות די ווענט, נאכדעם שתי ידים די הענט, און נאכדעם החזה והגרה די בריסטן מיט די האלז. די דריטע שיטה זאגט די גמרא רבי עקיבא אומר, דרך נתוחו היה קרב, ס'איז געווען אויף די סדר וואס מ'האט געשניטן די בהמה, און ווי רש"י רעדט דא אויס אז יעדער איז מסכים אז די סדר ניתוח וואס טייטש מ'האט געשניטן די בהמה און ס'איז געווען א געוויסע סדר וויאזוי מ'האט געשניטן אזוי ווי מ'וועט יעצט זען, און ברגע וואס מ'האט געשניטן א געוויסע אבר האט מען עס געגעבן פאר א כהן, וואס טייטש די סדר הניתוח און די סדר וויאזוי מ'האט עס איבערגעגעבן פאר די כהנים איז יעדער מסכים.

רבי יוסי הגלילי אומר א פערדע שיטה, אז דרך עילויו היה קרב, אז מ'האט עס ארויפגעטראגן אויף די סדר פון די שבח פון די פלייש, טייטש וואס חשוב'ער א שטיקל פלייש אלץ פריער עס ארויף אויפן מזבח, כיצד דרך עילויו, וואס איז דער סדר, ראש ורגל, דאס איז יעדער מסכים דאס איז די ערשטע, שפעטער החזה והגרה, נאכדעם איז שתי דפנות, נאכדעם והעוקץ ורגל, און נאכדעם איז שתי ידים. פרעגט אבער די גמרא אויף די שיטה והכתיב שטייט אין פסוק, אין יחזקאל, כל נתח טוב ירך וכתף, און אז דער פסוק רעכנט אויס ירך פאר כתף, זעען מיר אז דער ירך איז חשוב'ער פונעם כתף. יעצט דער כתף, די אקסל, איז געווען א חלק פון די שתי דפנות, און לויט רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי רעכנט אויס שתי דפנות פאר והעוקץ ורגל, איז לכאורה א סתירה מיט א פסוק, וואס אין דער פסוק איז משמע אז דער עוקץ, דער ירך, איז חשוב'ער פון די שתי דפנות פונעם כתף, ענטפערט די גמרא ההיא בכחושה, וואס טייטש דער פסוק, דער נביא אין יחזקאל רעדט זיך פון א שוואכע בהמה, וואס ביי א שוואכע בהמה וואס האט נישט קיין פעטנס, דארט אוודאי איז דער ירך חשוב'ער פונעם כתף, ווייל דער ירך האט מער פלייש, אבער ביי א פעטע בהמה, וואס פאר'ן קרבן תמיד האט מען זיך באנוצט מיט א פעטע בהמה, דארט איז די כתף, די דפנות, זענען חשוב'ער פונעם עוקץ פונעם ירך, פארוואס? ווייל ס'האט אויף דעם מער פעטנס. זאגט יעצט די גמרא, אונזער תנא אין די משנה, דער תנא קמא אין די משנה, שטימט נישט מיט קיין איינע פון די שיטות וואס מ'האט דא אויסגערעכנט, און ממילא איז רבא מסביר וואס האלט די תנא קמא פון אונזער משנה, זאגט רבא בין תנא דידן ובין ר' יוסי בתר עילויא דבישרא אזלינן, וואס טייטש סיי ר' יוסי הגלילי האט מען דאך יעצט געזען זאגט אז מ'טראגט ארויף לויט ווי חשוב'ער א שטיקל פלייש איז טייטש וואס מער פעט ס'האט אלץ פריער ס'גייט ארויף, אונזער תנא קמא פון אונזער משנה האלט אויך אזוי, נאר וואס איז די מחלוקת, מר אזיל בתר איברא דבישרא, און מר אזיל בתר שמנא דבישרא, ס'טייטש די תנא קמא פון אונזער משנה האלט וואס מער פלייש ס'דא, אלץ חשוב'ער דאס איז, און אלץ פריער ס'גייט ארויף. רבי יוסי הגלילי האלט, אז וואס מער פעטענס ס'דא, אלץ חשוב'ער ס'איז און אלץ פריער ס'גייט ארויף, און דאס איז די שיטה פון אונזער תנא קמא, ס'טייטש ער גייט לויט די חלקים וואס האבן מער פלייש. זאגט יעצט די גמרא, מאי טעמא סלקא רגל בהדי רישא, פארוואס איז יעדער מסכים אז קודם קומט די ראש ורגל, פארוואס טאקע קומט די רגל צוזאמען מיט'ן ראש? ענטפערט די גמרא, משום דרישא נפישי ביה עצמות, קרבא רגל בהדיה, די קאפ איז פול מיט ביין, ס'איז כמעט נישט דא פלייש אויף דעם, ממילא פאסט נישט ארויף צו טראגן די ערשטע זאך א קאפ וואס איז נישט דא אויף דעם פלייש, לייגט מען צו דערצו די רעגל, די רעגל האט אויף זיך אסאך פלייש, דאס איז בדרך כבוד. זאגט יעצט אבער די גמרא דכולי עלמא מיהת ראש קרב ברישא, מנלן, פון ווי לערנט מען אויס סתם אזוי אז די קאפ קומט די ערשטע, מען טראגט עס טאקע צוזאמען מיטן רעגל אבער ווער זאגט דאס איז די ערשטע, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מנין לראש ופדר שקודמין לכל האיברים, פון ווי ווייסט מען אז די ראש מיטן פדר קומט פאר אלעס? וואס איז דאס די פדר? די פדר איז א שטיקל חלב וואס ליגט אין די בהמה וואס מען נעמט עס ארויס און מען ווייקט עס איין אין הייס וואסער ס'עפנט זיך אויף און מען וועט באלד זען מען דעקט צו מיט דעם די קאפ און ווי ווייסט מען דאס קומט פאר אלעס אנדערש תלמוד לומר ווייל שטייט אין פסוק די פסוק זאגט דארט ונתח אותו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו אז מען צושניידט די בהמה לנתחיו און ואת ראשו ואת פדרו רעכנט מען אויס באזונדער און שפעטער שטייט וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח, און ממילא זעהן מיר אז די תורה רעכנט אויס באזונדער את ראשו ואת פדרו און נאכדעם וערך, זעהן מיר אז דאס דארף זיין די ערשטע חלק וואס גייט ארויף אויפן מזבח. זאגט אונז די גמרא, די גמרא לייגט צו, ואידך, פדר אחרינא, שטייט נאכאמאל פדר למאי אתא, ס'טייטש די תורה חזר'ט שפעטער איבער, וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר, על העצים אשר על האש אשר על המזבח. און ווי רש"י שמועסט אויס, דאס אז ס'ווערט דערמאנט נאכאמאל את הראש, דאס פארשטיי מיר. פארוואס? ווייל די גמרא זאגט אין חולין אז שטייט אין פסוק והפשיט וערכו, ממילא וואלט איך געמיינט אז נאר דאס וואס איז בכלל הפשטה איז בכלל עריכה, וואס טייטש נאר די חלקים וואס מ'האט מפשט געווען דאס גייט ארויף אויפן מזבח, און די קאפ האט מען דאך נישט מפשט געווען ווייל ס'איז נישט קיין חלק פון די בהמה מ'האט דאך עס געשחט'ן דאס איז שוין אפגעהאקט און ממילא אפשר דאס גייט נישט ארויף דארף שטיין נאכאמאל ראש, אויף וואס דארף שטיין נאכאמאל פדר? ענטפערט די גמרא לכדתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא כיצד היה עושה נותן את הפדר אבית השחיטה ומעלהו וזה דרך כבוד של מעלה אז מ'האט גענומען דעם פדר דער פעטנס איז געווען א שיינע שטיקל פעטנס און מען האט עס גענוצט צוצודעקן די בית השחיטה, ווייל ס'איז נישט קיין כבוד ארויפצוטראגן א קאפ מיט א אפגעהאקטע חלק, ס'טייטש די גאנצע האלז איז אפגעהאקט, ס'איז נישט שיין, דעקט מען עס צו מיטן פדר, פאר דעם חזר'ט איבער דער פסוק פדר זאלסט וויסן אז דאס גייט אויפן קאפ צוצודעקן דעם קאפ.